זיך באהאלטן און ווארטן ביזן סוף צו דער פאליציי שעה ביז ס'וועט נעמען טאגן. ער האט ניט גענוי פארגעדענקט ווי אזוי ער איז איבערגעקומען די נאכט, ווי אזוי אים האט זיך איינגעגעבן אריינצוקריכן צוריק אין געטא, באוויזן איבערצוגעבן דעם ווייב אז אלץ איז פארביי כשורה. פארנייט אויף זיינע בגדים די גוואלדריסן וואס ער האט זיך אנגעמאכט פויזענדיג אונטערן שטעכלדראט, און שוין געדארפט זיך קלייבן צו דער ארבעט. פארן ארויסגיין האט ער פארכאפט און באהאלטן אונטער די מלבושים זיין מיידעלע'ס א קליידל. אויפן אויסגעפרואווטן אופן איז ער ווידער פארשוואונדן פון ארבעטס פלאץ און זיך דערקליבן צו דער כאטע וואס ביי איר שוועל האט ער איבערגעלאזט זיין

וואו איז זיין מיידעלע? וואלט זיך כאטש דערהערט פון הינטערן ווענטל דעם קינד'ס א קלאנג, א געשריי, א געוויין. איז שטיל הינטערן ווענטל. זייער שטיל. שוין צו שטיל. שלאפט עס נאך? אפשר ווירקט נאך די שטארקע מעדיצין?

געשיצט פון די געטרייע, געדיכט צעבלעטערטע ביימלעך און קוסטעס, האט ער מיט דער לאפעטע אין האנט זיך אריינגע'גנב'עט אין זיין ארבעט גרופע און מיט א ווילדן אימפעט גענומען גראבן, ווארפן אין א זייט שאפלען זאמד. און לעב, טעכטערל!

װאָס זעצן אין הימל געדיכטע קנױלן ברױנעם רױך, פֿאַרביסן שװײַגנדיקע, שװאַרץ אוניפֿאָרמירטע װאַכלײַט מיט אױטאָמאַטן און װאָרטשענדיקע הינט אױף צײמלעך באַגלײטן זײ אין באָד אַרײַן. זײ, די פֿרױען, זענען אױסגעטאָן מוטערנאַקעט, כאָטש ס'איז קאַלטלעך אין דרױסן. די קעפּ האָט מען זײ אָקערשט גלאַט אָפּגעשױרן און ס'דאַכט זיך, אז די האר זענען מורא'דיג שווער, רייסן די הויט פון שארבן. אלץ ווי מען האט דערציילט, נאר זיי האט מען דאך יעדער איינער געגעבן א האנטעכל מיט א שטיקל זייף, הייסט עס אז זיי גייען זיך וואשן. דער וועג איז אויסגעשאטן מיט שארף שפיציגע שטיינדלעך וואס שטעכן די פיס ווי מיט נאדלען, שניידן ווי מיט מעסערס,

אַ ברייטע, מיט אײַזן פֿאַרפּאַנצערטע טיר פּראַלט אויף. די פֿאַרביסן, שווײַגעוודיקע וואַכלײַט באַקומען לשון און באַפֿעלן שטרענג, וואַרפֿן די האַנטעכער, די זייף! פֿאַר וואָס עפּעס וואַרפֿן? ווער גייט עס אין באָד אָן זייף, אָן אַ האַנטעך? די, וואָס פֿירן באַלד ניט אויס דעם באַפֿעל, ווערן געשלאָגן מכּות רצח. עס באפאלן זיי הינט אפגעלאזטע פון ציימלעך, ביים אריינגאנג אין דעם באדע-אנשטאלט שטייט א יללה וואס ווערט בסוף פארשלונגען פון דער באד און דערשטיקט אין איר מיטן פארמאכן די ברייטע אייזערנע טיר. זי איז געווען פון די לעצטע. די אייזערנע טיר האט ווי מיט א גרויסער קאלטער דלאניע אריינגעשפארט זי אינעווייניג און צוגעפרעסט צו די נאקעטע אייז-קאלטע

ווען וועט נעמען טריפן פון זיי וואסער. אבער אנשטאט עס זאל א גאס טאן פון אויבן, האבן גאר די טיר-ריגלען פון דרויסן גענומען גרילצן, ס'האט זיך געעפנט א שפארונע, קאלטע טאג-ליכט האט אנגעווייעט די פרייד, מען האט אונז נאר געוואלט אנשרעקן. מילמאן! לאה מילמאן! האט א דייטש אומגעדולדיג אריינגעשריען אין דער שפארונע, אהער קום!

אָ, װען זי װאָלט עס געװען! פֿון דרױסן האָט מען װידער אַרײַנגעשריִען, לאה מילמאַן! און די ליכטיקע שפּאַרונע האָט פּאַמעלעך גענומען זיך אײַנשרומפּן, די טיר האָט זיך אָט-אָט צוגעמאַכט. זי איז ניט לאה מילמאַן, נאָר זי װיל ניט, װיל ניט די טיר זאָל זיך אַרױפֿװאַלגערן אױף איר װי אַ מוראדיקער, אַ שװאַרצער פֿעלדז און זי אומברחמנותדיק צעקװעטשן. איך! האָט זי מיט אַ קוויטש אויסגעשריִען, אַרויסרײַסנדיק זיך פֿון אונטער דער דריקנדיקער מאַסע און געבליבן שטעקן אין דער העלער שפּאַרונע. אַן עס-עסניק האָט מיטן אויסגעבייגענעם הענטל פֿון זײַן סטעק זי אָנגעכאַפּט פֿאַרן האַלדז, אַ שלעפּ און אַ שלײַדער געטאָן צו אַ הויכן, ברייטפּלייציקן מאַנצביל אין געשטרײַפֿטע אַרעסטאַנטן-קליידער און מיט אַ רונדן מיצל פֿון זעלבן שטאָף, ס'איז ניט מײַן טאָכטער! האָט דער מאַנצביל אַרויסגעפּרײכט, אָפּטרעטנדיק אין שרעק אויף הינטערווײַלעכץ. זײַן פֿאַרגרעבט פּנים איז פֿאַרשטאַרט געוואָרן אין אַ גרימאַסע ווי נאָכן אויסזופּן סם. איר דערקענסט מיך ניט, טאַטע? האָט דאָס מיידל מאָדנע-רואיק אַ צוויטשער געטאָן, פֿאַרלייגנדיק די הענט אויף דער ברוסט אין בושה פאר א מאנסביל, זי איז דאך געווען מוטער-נאקעט. לאס! געגאנגען! האט באפוילן דער עס-עסניק, א פאכע טוענדיג מיטן סטעק און אוועקגעשפאנט צום ארויסגאנג פון שטעכלדראטענעם ארומצוים. דער מאנסביל אין די ארעסטאנטן קליידער און דאס נאקעטע מיידל זענען אלץ מער אפשטייענדיג אים נאכגעגאנגען. די שטיינדלעך האבן געשטאכן, געשניטן די פיס פונעם מיידל און זי האָט געװאָלט לױפֿן, אַנטלױפֿן פֿון דעם רױט-ציגלנעם בנין מיטן הױכן קױמען און די רױטע לעמפּעלעך, װעלכע זי האָט געפֿילט נאָך שײַנען איר אױפֿן רוקן. אָבער דער מאַנצביל אין שיך מיט האָלצזױלן האָט זיך שװער באַװעגט, שיִער ניט בײַ איטלעכן טראָט געבליבן שטײן און געקרעכצט, געקרעכצט. פּלוצעם האָט ער גענומען װאַרגן זיך מיט טרערן. אַ צעברעקלט געקלאָג האָט זיך װײַלעװײַז

געכאַפּט זיך פֿאַרן האַלדז. כ'בין ניט, בין ניט לאה מילמאַן, האָט זי שולדיק געשטאַמלט. כ'ווייס, כ'ווייס, האָט דער מאַנצביל אַ מרוקע געטאָן. זײַט ניט אין כּעס. קיינער האָט זיך ניט אָפּגערופֿן, און איך האָב אַזוי מורא געהאַט צו בלײַבן דאָרטן. דער מאַנצביל האָט נאָך אַלץ ניט געקוקט אין איר זײַט, ניט געוואָלט זי, אַ נאַקעטע, מבֿייש זײַן. און אויב ער האָט גערעדט, האט ער גערעדט מער צו זיך ווי צו עמיצן א צווייטן. און טאמער וועט מיין לעה'לע יא אריינפאלן אין טראנספארט, הא? א צווייט מאל וועל איך שוין ניט קאנען, אוי, מיין לעה'לע! אונטערשפרינגענדיק פון איין פוס אויפן צווייטן, האט דאס מיידל געפרואווט בארואיגן דעם פרעמדן מענטש, איר וועט זי נאך טרעפן, טרעפן, און אליין זיך צעיאמערט, שווייג! איז דער מאַנצביל פֿאַרציטערט געוואָרן, דערזעענדיק, אַז דער עס-עסניק איז געבליבן שטיין, געקלאַפּט מיטן סטעק אין דער כאָלעווע פֿון זײַן שטיוול און געוואַרט, זיי זאָלן אונטערקומען. — ווען זיי האָבן זיך צו אים דערנענטערט, האָט דער דײַטש באַמערקט בײַ ביידן די פֿאַרוויינטע אויגן און שעלמיש אַ פֿרעג געטאָן, צו וואָס די טרערן? פֿאַר פֿרייד, הער שאַרפֿירער! האָט דער מאַנצביל אויסגעקרימט דאָס מויל אין אַן. ארויפגעצוואונגענעם שמייכל, פאר פרייד. איצט, ביז קיינער פון זיינע וואכלייט איז ניט בייגעווען, האט דער שארפירער געקאנט רעדן פריי, אומגעצוימט. אלזא, פארגעדענק! א גאלדענעם פארטציגאר! ס'טרעפן זיך אזוינע מיט בריליאנטן אויפן דעקל. היינט זאל עס ווערן. טראנספארטן וועלן נאך זיין. באפוילן. פיפיג זיך אויסגעדרייט און אונטערפייפנדיג אוועקגעשפאנט צום ארויסגיין-טויערל. דער מאנסביל, אינעם געשטרייפטן מלבוש, און דאס נאקעטע מיידל האבן זיך אויך גערירט פון ארט. פארשטייסט? איך ארבעט אין דער זאנדער-קאמאנדע, האט דער מאנסביל ווי זיך פארענטפערנדיג אנגעהויבן. א רגע געשוויגן און ווידער גענומען דערקלערן דעם מיידל, פארשטייסט? מיר קלײַבן פֿונאַנדער דאָס געפּעק פֿון די, װאָס גײען אין באַדע-אַנשטאַלט, סאָרטירן די זאַכן, אײדער זײ גײען אַװעק קײן דײַטשלאַנד פֿאַר דעם אױסװאָרף, אָרגאַניזירן מיר װערטזאַכן, לײַכט צו זאָגן, אָרגאַניזירן, זעסט, ניטאָ קײן קעשענעס אין רעקל, ניטאָ אין די הױזן, מיט אַ כּיװן זײ אױסגעשניטן, פֿאַרנײט די שפּאַלטן, ניטאָ וואו עפּעס אַהינצוטאָן און אָרגאַניזירן פּשוט הייסט גנבֿענען! טאָמער כאַפּט מען דיך, פֿירט מען צום זעלבן שאַרפֿירער, פֿאַר וועלכן מיר אָרגאַניזירן, און ער ציילט אַרײַן שמיץ און שיקט אין באָד אַרײַן אָפּוואַשן די וווּנדן. אָבער דערווײַלע, כּל-זמן אַ מענטש לעבט, אפֿשר וועט אַ נס געשען, האסט געהערט? דאס מאל פארלאנגט ער א גאלדענעם פארטסיגאר מיט בריליאנטן. דערפאר איז ער גרייט געווען צו ראטעווען מיין לייעלע'ן. ארויסשלעפן זי פון באד און באשטימען פארן ארבעטלאגער. פארשטייסט? מיר האט זיך געדאכט אז כ'האב דערזעהן מיין לייעלע'ן אין נייעם טראנספארט. געבראכט זי פון געטא צוזאמען מיט אייך. פארשטייסט? פאר לייעלע'ן. מיין טאָכטער, וועל איך דאָך אַ צווייט מאָל ניט קאָנען בעטן. און איך, איך דאַרף נאָך היינט אויספילן זיין פאַרלאַנג. טאָמער ניט, קאָן עס שמעקן מיט דער באָד, מיט אַ מענער-פּאַרטיע. אַהין פירן זיי אָפּגעזונדערט מענער פון פרויען. און היינט בין איך דאָך טאַקע דעם שאַרפירער אַ בעל-חוב. לאהן האָט ער געזאָלט ראַטעווען פון גאַז. דער איד האט זיך אראפגערעדט פון הארץ, אפט געמאכט הפסקות אפצוכאפן אטעם און ווידער גערעדט, און אט זענען זיי אנגעקומען צום סוף פונעם וועג צווישן די טאפעלע שטעכלדראטצוימען, געווען דא א טויערל אויף רעכטס צום מענערלאגער, אויף לינקס, צום פרויענלאגער, דא האט מען זיך געדארפט צעשיידן, נאך אלץ ניט קוקנדיק אויפן מיידל האט דער מאנצביל איר אנגעזאגט, וועסט גיין אויף לינקס, וועסט באקומען אן ארעסטאנטסקע קליידל, דערוויילע וועסטו ארבעטן, אפשר וועלן מיר אריבערלעבן. אַ רגע האָט ער אָן קלאַנג באַוועגט מיט די ליפּן, דערנאָך, אָנטוענדיק זיך אַ כּוח, אַרויסגעבראַכט, זאָל דיר וואויל גיין, און לעב, טעכטערל!

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלע אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטעזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.